לזרעך אתן את הארץ הזאת, זאגט דער מדרש אז אברהם אבינו איז געגאנגען אין ארם נהריים און האט געזען דארטן אז די מענטשן עסן און טרינקען און ווילדעווען, האט ער געזאגט לא יהא חלקי בארץ הזאת, איך וויל נישט האבן א חלק אין די לאנד. ווען ער איז געקומען צו סולמה של צור ווען ער איז געקומען צו ארץ ישראל, האט ער געזען אז זיי זענען עסוקים בניכוש ובעידור, זיי נעמען אוועק די דערענער און זיי רייניגן אפ ארום די ביימער און זיי אקערן, האט ער געזאגט הלוואי יהא חלקי בארץ הזאת. האט אים דער אייבישטער געענפערט, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת, דיינע קינדער וועל איך געבן, איך וועל געבן דיינע קינדער די לאנד. איז פארשטאנדיג פון דעם אז נישט נאר אברהם האט געקראגן די לאנד ווייל ער האט זיי געזען עסוקים ווייל זיי ארבעטן אין ניכוש ועידור, און א גוטע זאך, נאר אויכעט אז עם ישראל גייט קריגן, ווי דער לשון איז לזרעך אתן את הארץ הזאת, אין דעם זכות ווי אברהם האט געזאגט אז איך וויל האבן די לאנד ווייל זיי ארבעטן דארטן. זאגט דער רבי לכאורה איז זייער שווער צו פארשטיין וואס איז די שייכות פון דעם וואס יעצט ווען אברהם זעט זיי ווי זיי ארבעטן האט צו טון מיט דעם אז דער אייבישטער גיט די אידן שפעטער די לאנד וועט דאך זיין נאר פאר די אידן לזרעך אתן את הארץ הזאת וואס איז דער יחוס אז אז ווען אברהם איז דארטן ארבעטן זיי דערפאר קריגן ארץ ישראל קריגן די אידן די לאנד און ס'ווערט ארץ ישראל וואס איז דא די גאנצע וואס דא נאך זאגט דער רבי אברהם האט דאך געוואלט זיין צוזאמען מיט זיי איז פארשטאנדיג זיי ארבעטן דערפאר וויל ער זיין אין אזא פלאץ און נישט אין ארם נהריים וואס דארטן עסט מען מ'טרינקט און מ'ווילדעוועט אבער וואס האט עס טון צו מיט עם ישראל זיי וועלן דאך זיין דארטן אליין וואס איז דער אויפטו אין דעם זאגט דער רבי דאס קען מען מסביר זיין די שאלה קען מען מסביר זיין זייער געשמאק וואס שטייט אין פרשת שלח אז ביי די מרגלים שטייט דארטן אז ס'איז דא אלע סארטן לענדער איז דא ארץ מגדלת גיבורים ארץ מגדלת איז דא אלע סארטן זאכן דערפאר אויב עם ישראל וועט קריגן די לאנד וואס אברהם אבינו האט געזען אז דארטן זענען זיי עסוקים אין ניכוש און אין עידור אין אקערן איז ממילא איז דאס א לאנד וואס איז מגדל מענטשן וואס ארבעטן דארטן און אזוי וועט עס אויף זיי אויכעט האבן א השפעה און ס'וועט זיין מיט זיי עס וועט האבן א השפעה אויף זיי און זיי זאלן עס אויכעט טון און זיי זאלן נישט זיין אזוי ווי ארם נהריים

זאגט דער רבי צו פארשטיין די שאלה פארוואס אברהם אבינו האט געוואלט און דער אייבישטער האט עס געגעבן אים און דערנאכדעם די אידן אלץ צוליב די סיבה וועט ווערן געשמאק פארשטאנדיג נאכדעם וואס מ'וועט פארשטיין א שווערע שאלה אין די גמרא שטייט אין גמרא אין סנהדרין שטייט אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא יעדער מענטש איז באשאפן געווארן אויף צו הארעווען פון וואנען ווייסט מיר ס'איז א פסוק אין איוב אדם לעמל יולד א מענטש איז געבארן געווארן צו הארעווען און רב לאזער איז ממשיך און ער זאגט איך ווייס נישט וואס דער פירוש פון עמל, וואס מיינט עמל, צו ס'מיינט עמל פה פון רעדן, צו ס'מיינט עמל מלאכה פשוט ארבעטן, זאגט זאגט רב לאזער ווען דער ווען ווען ס'שטייט א פסוק אין משלי אכף עליו פיו אז כאילו ווי זאגן מען האט גענייט אויף אים זיין מויל אז דער מויל נייט אים אז ער זאל רעדן, הווי אומר אז ס'גייט לעמל פה אז מ'רעדט נישט וועגן עמל מלאכה נאר מ'רעדט וועגן עמל פה רעדן, און ער איז ממשיך און ער זאגט ווייטער ר' אלעזר ועדיין איני יודע אויב ס'גייט אויף עמל תורה אדער עמל שיחה, יעצט ווייס איך נישט וועגן וואס רעדט זיך אויס צו עמל תורה צו עמל שיחה, זאגט ר' אלעזר ווייטער איז דא א פסוק אין יהושע לא ימוש ספר התורה מפיך הווי אומר לעמל תורה נברא, עס קומט אויס אז ר' אלעזר האט זיך האט נישט געוואוסט וועגן וואס ס'רעדט זיך דער עמל צו ס'רעדט זיך וועגן עמל עמל שיחה, ס'רעדט זיך וועגן עמל מלאכה, ער קומט צו די מסקנה אז ס'רעדט זיך וועגן עמל תורה, זאגט דער רבי, איז די גמרא לכאורה אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. וואס איז די סברא פון די גמרא לכתחילה אז א מענטש איז געבארן געווארן לעמל מלאכה און אפילו אויף עמל שיחה? צו דען איז דא אין דעם עפעס א מעלה וואס איך זאג אז דאס דער גאנצער תכלית דערפאר דערפאר ווערט מען באשאפן, דערפאר האט דער אייבישטער באשאפן די וועלט און באשאפן אידן? קען מען לכאורה ענטפערן אז דאס איז נאר טאקע א הוה אמינא, און צום סוף איז טאקע מאכט ער די מסקנא אז באמת איז נאר עמל תורה, זאגט דער רבי ניין, מען מוז מען מוז זאגן אז מען מוז קומען צו א מסקנא אז אפילו א קשיא אין גמרא אפילו א הוה אמינא אין גמרא איז דאס אויכעט תורה ממש, איז במילא ווערט די שאלה ווי האסטו געהאט אזא ספק? אפילו אז אפילו אז ביסט געבליבן מיט א אנדער מסקנה, וואס די ראיה אז אפילו א קשיא אין גמרא איז אויכעט א ענין פון תורה, איז דא, דער רבי זאגט זייער געשמאק, ווי איז אז איינער וועט מחליט זיין אז היינט גייט ער לערנען נאר א שאלה אין די גמרא אדער א הוה אמינא, און וועט נישט לערנען די מסקנה וואס וועט זיין נישט ווי די הוה אמינא, און וועט נישט לערנען דעם תירוץ אויף די קשיא, איז דארף ער נישט מאכן קיין ברכת התורה? זיכער דארף ער מאכן ברכת התורה, זעה איך דאך אז אפילו די קשיא איז אויכעט תורה, און דער רבי לייגט נאך צו אין הערה פון זיין טאטן פון הרב ר' לוי יצחק דער מקובל וואס ער שרייבט אז אפילו א ענין וואס שטייט אין גמרא און דערנאכדעם שטייט אויף דעם אז ס'איז א ענין פון בדותא איז דאס אלץ כולם ממש אמר השם דער לשון פון רבינ'ס טאטן השם עצמו אומר ההלכה והוא עצמו אומר שבדותא קומט דאך אויס אז די הוה אמינא פון רב לאזער'ן אז ס'קען זיין אז אדם לעמל יולד איז לעמל מלאכה, אדער ס'קען זיין אז ס'איז לעמל שיחה פשוט רעדן, און דערנאכדעם קומסט צו די מסקנא, הייסט עס אז ס'איז דא א ענין אין דעם עמל מלאכה און אין עמל דער שיחה, ווייל אז נישט וואלט עס נישט געווען קיין תורה וואלט עס נישט געשטאנען אין גמרא, דערפאר מוז מען זאגן אז די אלע מ'מוז צוקומען צו א מסקנא אז די אלע דריי ענינים, מלאכה און שיחה און תורה, זענען אלע זענען אלע שלבים, זענען אלע טרעפלעך אין עבודת השם, דערפאר, דאס איז דער תכלית וואס זיין באשאפן, און אז ס'איז נישטא קיין עמל מלאכה, און אן עמל שיחה, קען מען נישט צוקומען צו עמל תורה. דאס הייסט אז ס'גייט אזוי מדרגה לדרגה, ס'דארף זיין קודם דער ענין פון עמל מלאכה, דערנאך דארף זיין דער ענין פון עמל שיחה, דערנאך קען מען צוקומען צו עמל תורה, איז פארשטאנדיג אז אויף דעם איז א איד באשאפן געווארן, און וועט דער רבי דאס מסביר זיין זייער געשמאק וואס דער סדר איז אין דעם און ווי דאס איז. צו דאס פארשטיין, וועט מען קודם דארפן מסביר זיין וואס דער ענין בכלל פון עמל, וואס הייסט עמל, הארעווען? זאגט דער רבי, אויב דער אייבישטער, וואס ער איז דאך עצם הטוב, און טבע הטוב איז דאך להיטיב, פארוואס האט דער אייבישטער באשאפן א מענטשן אז ער זאל דארפן הארעווען אויף יעדן א גאנצן לעבן? און מ'קען נישט ענטפערן אז דאס איז דער טבע פון א מענטשן, אז דער אמת'ער תענוג וואס א מענטש האט איז נאר ווען ער הארעוועט אויף עפעס, ווי ס'שטייט קלאר אין די גמרא אז רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו, ער איז מוכן צו נעמען איין קב און נישט נעמען קיין נישט נעמען קיין ניין קב ווייל ער וויל דאס, זאגט דער רבי דאס איז נישט קיין ענטפער, ווייל דאס אליין איז דאך נישט מוכרח אז ס'דארף זיין אזוי, דער אייבישטער האט געמאכט דעם אידן אז דאס איז זיין טבע אז ער וויל האבן א זאך וואס ער האט באשאפן,

תכלית הטוב וואס דער אייבישטער וויל אונז געבן און ער גיט אונז, איז אז מיר זאלן מיר זאלן הארעווען און קומען צו א מדריגה אז מיר זאלן זיין אויף א אופן כביכול אין א לשון ווי ס'שטייט דומה לבוראו, אז א איד זאל זיין דומה לבוראו. וואס מיינט דאס? דערפאר זאגן רזל אין גמרא אין שבת אז א איד נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, דאס וואס דער אייבישטער וויל, דערפאר מוז זיין אז אלס זאל זיין דורך עמל ויגיעה, מען דארף הארעווען, ס'דארף טאקע זיין א ענין פון צער, ס'קומט נישט אן גרינג, וואס עט ווערן פון דעם? עט אויפהייבן זיך אין אזא דרגה אז עט נישט זיין נאר א מקבל, נאר עט ווערן אויכעט א ענין פון א משפיע, אזוי ווי דער אייבישטער איז דומה לבורא, דער אייבישטער איז משפיע, דער אייבישטער איז מחיה די וועלט, דער אייבישטער איז מהווה די וועלט, און דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, דערפאר האט דער אייבישטער געמאכט דעם טבע אין אונז, אז אן עבודה רופט דאס אן דער ירושלמי, נהמא דכסופא, פארשעמטע ברויט רופט דאס אן דער דאס, פארוואס? ווייל דער אייבישטער וויל אז מיר זאלן הארעווען און צוקומען צו א דרגה דומה לבורא. דערפאר האט דער אייבישטער עס אזוי אריינגעלייגט אז מען זאל ווערן נישט נאר מקבל נאר אויך זיין א משפיע, און יעמאלט ווערט מען נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דערפאר איז דער אמת'ער טוב וואס איז דא איז ווען מיר טוען עס מיט עבודה פון עמל. יעצט איז פארשטאנדיג, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין וואס די גמרא זאגט אז ס'איז דא אז ס'איז דא דריי אופנים, דריי וועגן צו עס מקיים זיין. דריי שלבים, דריי טרעפ, און אלע זענען אמת, ווי געזאגט פריער, ס'איז נישט נאר אז די מסקנא בלייבט אז נאר עמל תורה, מ'דארף האבן אלע דריי, פשוט מבהיל'דיג געשמאק ווי דער רבי איז דאס מסביר. ס'איז דא א סדר אין דעם וויאזוי מ'דארף אנקומען צו דעם, די ערשטע זאך דארף זיין עמל מלאכה, פשוט צו ארבעטן אין די וועלט מיט דעם דומם צומח וחי, און ארבעטן ווי ס'דארף צו זיין לויט ווי די תורה זאגט און ווי דער שולחן ערוך זאגט ווי מ'דארף ארבעטן, יעמאלט הייבט מען עס אויף און מ'איז משפיע אין מעשה בראשית. אז מען טוט אין וועלט אין דומם צומח ווערט ווערט עס א א א ווערט מען א חלק פון נעשה שותף מיט דעם אייבערשטן, אבער עס איז נאכנישט גענוג, צו דערצו דארף מען האבן עמל שיחה, פארוואס? ווייל ווען דו רעדסט וועגן א וועגן וועגן וועגן האבן צו טון מיט מיט מיט דומם צומח חי, איז דער אייבערשטער דאך מחדש יעדן רגע, און אויב דו ווילסט זיין א אמת'ער שותף מיט'ן אייבערשטן, דאס דארף זיין דער צווייטער שלב, דער ערשטער שלב איז אז מען דארף ארבעטן מיט די וועלט באופן הורתו על פי תורה ושולחן ערוך, אבער ס'פעלט דא דער צווייטער דאס מען מוז אנקומען נאכדעם צו דעם ענין פון שיחה, וואס יעמאלט איז דאס דער ענין פון שיחה ווייזט אז מען דארף ארבעטן מיט די מעלה וואס איז דא אין א אדם, מעשה בפועל איז דא אין א בעל חי אויכעט, און מיט דעם וואס דו טוסט אין די וועלט ארבעטסט דארטן אין די וועלט ארבעטסט טאקע על פי שולחן ערוך מיט אלס, אבער ביסט נישט מען זעט נישט ארויס די מעלה פון מדבר, דערפאר דארף זיין דער ענין פון דיבור, דערפאר דארף זיין שיחה, האלט מען שוין האבן מיר שוין עמל עמל מלאכה און עמל שיחה, אז די מלאכה און די השפעה זיינע אין וועלט זאל זיין דורך שיחה, וואס אין דעם קומט ארויס און און ס'זאגט זיך ארויס די מעלה פון מין המדבר. דערנאכדעם קומט דער דריטער שלב, וואס דאס איז עמל תורה ווי די מסקנא איז אין גמרא פון רבי אלעזר, אז די השפעה יעמאלט איז אינגאנצן א אנדערע השפעה, דער רמב"ם זאגט אז הוא וחכמתו אחד, אז דער אייבישטער מיט זיין חכמה איז איינס, און א קודשא בריך הוא ואורייתא כולא חד, און דורך דעם, דורך תורה, מאכט מען, איז מען מאחד און מ'איז מייחד דעם בורא מיט די בריאה כביכול, אז דער אייבישטער מיט די בריאה ווערן איין זאך, און יעמאלט ווערט דער איד דומה לבוראו, יעמאלט ווערט ער א שותף צו דעם אייבערשטן אין מעשה בראשית. דאס איז מוסבר על פי פשט ווי מען לערנט די דריי זאכן, און דער ביאור אין א טיפערן אופן אין א פנימיות לויט פנימיות עניינים לויט חסידות, איז דער ענין פון עמל מלאכה און עמל שיחה און עמל תורה וועט מען פארשטיין לויט ווי דער פריערדיגער רבי איז מסביר. פריערדיגער רבי איז מסביר אז עמל מלאכה מיינט דאס, א לשון פון פריערדיגן רבי אין א מאמר, שיעשה מלאכתו באמונה, שיאמין בהשם שהוא הזן ומפרנס והוא יתברך יגמור בעדו לברכה, דאס איז דער ענין פון מלאכה. וואס איז מלאכה? אז מען דארף טון די מלאכה באמונה, מען דארף זיין א מאמין אז די ארבעט וואס ער טוט איז נאר ווייל דער אייבערשטער וויל מען זאל מאכן א כלי, אבער דער אמת'ע פרנסה, די אמת'ע אלע זאכן, קומט פונעם אייבערשטן. דערנאכדעם קומט עמל שיחה, אז די התעסקות דא, עמל שיחה מיינט זיך מתעסק זיין אין תפילה, זאגט דער פריערדיגער רבי, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, אין שיחה אלא תפילה. און דאס איז וואס די גמרא זאגט אין סנהדרין אז א איד אין זיין עבודה, אין די עבודה וואס ס'שטייט אדם לעמל יולד, ברענגט ער אראפ דעם ענין פון געטליכקייט אין די וועלט, איז דא דא אויך די דריי וועגן ווי מ'דארף אנקומען צו דעם, און מ'מוז האבן אלע דריי וועגן. ערשטע זאך איז עמל מלאכה, דאס וואס אז מאמין ובוטח בה' אז אלץ קומט פונעם אייבערשטן, און דאס ברענגט אראפ גילוי אלוקות אין א דרגה פון וועלט, ווייל ער גייט דאך ארבעטן און ער ארבעט אין וועלט, דער עמל מלאכה, אבער ער ווייסט אז אז דער אייבערשטער גיט אים אלס, אלס וואס ער טוט איז פון דעם אייבערשטנ'ס ברכה, וואס איז דיס דרגה? די דרגה איז אלוקות ווי ס'איז שייך צו די וועלט, ווייל ער דארף דאך מאכן א כלי, ער קען דאך נישט זיצן אין שטוב און ס'וועט נישט אריינקומען, די געלט פאלט נישט אריין פון פענסטער, בדרך הטבע דארף מען ארבעטן אויף דעם,

ביים דאווענען הייבט ער זיך אויף און ער ווערט נענטער צום אייבערשטן, נישט נאר וואס ער הייבט זיך אויף, נאר ער הייבט אויף אויכעט מיט זיך, הייבט ער אויף אויכעט די וועלט, ער הייבט אויף ראשו מגיע השמימה, דאס איז אסאך א העכערע דרגה ווי דעם ענין פון עמל מלאכה וואס ער גיט זיך אפ מיט דעם ענין פון וועלט, יעמאלט איז די תפילה הייבט אויף אויכעט די עניינים ארציים צו דרגה פון שמימה, ס'הייסט העכער פון וועלט, אבער פונדעסטוועגן איז דאס נאכאלץ נישט גענוג,

יעמאלט קומט די דריטע דער דריטער שלב דער דריטער וועג וואס ס'קומט איז יעמאלט איז עמל תורה וואס איז עמל תורה עמל תורה איז דאס שטייט שטייט קלאר אז תורתו של הקדוש ברוך הוא איז אפילו ווי די תורה איז אראפגעקומען למטה און זי ווערט אריינגעלערנט אין שור שנגח את הפרה און ס'קומט אראפ אין די אלע עניינים אין גשמיות'דיגע עניינים איז דאס תורתו של הקדוש ברוך הוא ס'איז די זעלבע תורה דערפאר איז דורך תורה וואס איז בלי גבול, וויבאלד אז ס'קומט פונעם אייבערשטן ס'איז הוא וחכמתו הוא וחכמתו אחד ווי דער רמב"ם זאגט און קודשא בריך הוא וישראל קודשא בריך הוא אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, דורך דעם ברענגט ער אראפ דעם בלי גבול פונעם אייבערשטן אין וועלט, ווי ס'שטייט ווי ס'שטייט אין ירושלמי לקל גומר עלי אז א איד ווען א רב ווען א בית דין איז מחליט עפעס און פסק'נט עפעס ווערט אזוי די מציאות אין די וועלט, ממילא די מסקנא איז מסקנא איז טאקע עמל תורה ווייל דאס איז די העכסטע דרגה, אבער ס'מוז זיין מיט דעם, מוז זיין קודם דער עמל מלאכה און דערנאך עמל שיחה און יעמאלט קען מען אנקומען צו עמל צו עמל פון תורה, און יעמאלט ברענגט מען אראפ עצמות פון אלוקות ממש למטה, דורך דעם לויט דעם וועט מען ווערן פארשטאנדיג יעצט די שאלה און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג אלע זאכן, די גמרא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג סיי אין פשט און סיי אין פנימיות התורה, יעצט וועט איר פארשטיין, דער אייבישטער האט צוגעזאגט אברהמען אז ווייל זיי ארבעטן דארטן, אזוי האט ער געבעטן דעם אייבערשטן, זיי ארבעטן בניכוש ועידור, וויל ער עס האבן, גיט ער עס אים צו האבן, גיט ער עס עם ישראל, ווייל ווי ס'שטייט אין רש"י, שטייט אין רש"י, אנהייב בראשית, אז דער אייבישטער האט געגעבן די ארץ לגויים, אין א תנאי אז דערנאך וועט ער עס געבן צו עם ישראל, אז זיי דארפן עס איבערבייטן אויף ארץ הקודש,

ערשט וועט מען זען אויכעט פשוט אינטערעסאנט ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין אז מען זעט עס סיי ביי אברהם אבינו און סיי אין ארץ ישראל וועט מען זען אז ס'איז דא די דריי זאכן וואס מ'האט מסביר געווען אין גמרא אין סנהדרין זעט מען ביי אברהם אבינו'ס עבודה און ביי דעם ענין פון ארץ ישראל אברהם אבינו האט געמאכט אויך די ערשטע זאך וואס שטייט ווי איז אברהם אבינו געקומען צו א מסקנא אז ס'איז דא א מנהיג לבירה זו ערשט האט ער געזען א בירה ער האט געזען א עולם די זעלבע זאך ווי פריער, עמל מלאכה, עס מ'האט צוטון מיטן עולם, דערנאך האט ער געזען שמש וירח, די שמש קומט ארויף, די שמש גייט אראפ, האט ער געזען שוין זאכן וואס איז העכער פון וועלט, דערנאכדעם געווען ווייטער האט ער געזען אז ס'איז דא א קדוש ברוך הוא וואס ער איז דער באלעבאס פון די בירה, פונקט די זעלבע זאך ווען מ'זעט די דריי זאכן וואס איז געווען, און נאכדעם ווי ס'שטייט אויכעט אין. אז ס'דא טאקע בעל הבית לבירה, אבער מ'קען צוקומען יעמאלט צו א העכערע דרגה, ווי ס'דא די לשון אין חסידות, אז לא זה עיקר האלוקות מה שהעולמות מתהווים ממנו, דאס איז נישט די גרעסטע גרויסקייט פונעם אייבערשטן וואס ער האט באשאפן די וועלט, דער אייבערשטער איז אינגאנצן אסאך העכער פון די וועלט, דאס האט אלס אברהם אבינו געטון, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט אין ארץ ישראל, כדי אז מ'זאל קענען אראפברענגען אין ארץ ישראל דעם ענין פון עמל תורה, אז די תורה שלמעלה מעולמות, זאלן אראפברענגען עס למטה, און ס'זאל ווערן דער ענין ווי א מיוחד די וועלט ווערט באחדות מיטן אייבערשטן, האט מען געדארפט האבן קודם דעם ענין פון עמל מלאכה, דערפאר ווען אברהם אבינו האט געזעהן אז זיי טוען די מלאכה, אז ס'איז געווען דארטן די עמל מלאכה, זיי ארבעטן, זיי טוען אלץ, דערנאכדעם איז געווען, איז דאס געווען דער ערשטער שלב, וואס ער האט געזעהן אז דארטן איז דא דער ענין פון מלאכה, נאכדעם איז געווען דער ענין פון שיחה, וואס איז געווען דער ענין פון שיחה? וואס אברהם האט געבעטן, ער האט געבעטן ביי דעם אייבערשטן, אזוי ווי דאווענען, הלוואי שיהיה חלקי בארץ הזאת, דערפאר האט אים דער אייבערשטער געזאגט, לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז זיי זעלן עס קריגן, און זיי זעלן דארטן האבן, קריגן דארטן די תורה, ווען זיי זעלן האבן די תורה, וועט יעמאלס זיין דער דריטער שלב, און ס'וועט זיין, זיי זעלן עס איבערבייטן, די ארץ, וועלן זיי עס בייטן אויף ארץ ישראל, אויף א ארץ קדושה, דורך דעם ענין פון עמל תורה, איז פשוט, כפתור ופרח אלץ איז פארשטאנדיג זייער געשמאק און פשוט כפשוטו פארשטיין דעם ענין פון דעם פסוק פון לזרעך ווייל אברהם האט געזען אז זיי ארבעטן דארטן.